בעי רב לאזר, רב לאזר האט געפרעגט א שאלה, בת שניה, שניה רופט זיך אהן, ס'דא אזעלכע עריות וואס זענען אסור מדרבנן, למשל, אשת אחי אב מן האב, איז א ערוה מדין תורה, האבן די רבנן צוליב דעם גוזר געווען אז אשת אחי אב מן האם, ס'איז א ברודער פון דעם טאטן נאר פון איין מאמע, איז אויך אסור מדרבנן, דאס ווערט אנגערופן מיטן לשון שניה, צווייטע קאטאגאריע פון עריות, האט איינער גענומען א שניה, און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער, און ער האט נאך זי. יש לה מזונות, האט זי מזונות פון די ברידער, או אין לה מזונות, וואס איז מען ביי דעם האט די שאלה, ווייל די מאמע די שניה האט נישט קיין כסובה, און אויך קיין מזונות דארף ער די מאמען אויך נישט געבן, ווייל איך וויל דאך ער זאל איר גט'ן. ס'איז נאך ערגער ווי ממזרת ונתינה, ממזרת ונתינה שטייט דארף ער יא געבן א כסובה, און ביי שניה דארף מען נישט געבן קיין כסובה, די גמרא זאגט אויף דעם א טעם, אדער די סברה איז חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, אדער די גמרא זאגט צוליב א צווייטן זאך, ווייל ביי שניה האט זי אים צוגערעדט צו דעם שידוך, ווייל די קינד ווערט דאך סייווי נישט גע'פסל'ט, דעריבער דארף איך איר קנס'ן זאל נישט האבן קיין כסובה, אבער דארטן ביי ממזרת וועט דאך די קינד סייווי ער זאל יא צו אלמנה לכהן גדול וועט זי דאך האבן שאדן די קינדער ווערן גע'פסל'ט, איז מסתמא האט זי נישט געוואלט דעם שידוך נאר ער האט איר צוגערעדט דעריבער האט זי א כסובה. איז דא אבער זיכער די שניה האט נישט קיין כסובה, וויל איך וויסן די טאכטער פון די שניה יש לה מזונות צו זי ווערט געשפייזט פון די נכסים וואס דער טאטע האט איבערגעלאזט פאר די ברידער, או אין לה מזונות. וואס איז די צדדים פון די שאלה? כיוון דלית לה כסובה, די מאמע האט דאך נישט קיין כסובה, איז ממילא לית לה מזוני, האט די טאכטער נישט קיין שפייז, ווייל דאס וואס מען גיט די טאכטער מזונות איז דאך דאס א תנאי כסובה, אז ס'איז נישטא קיין כסובה איז נישטא קיין תנאי כסובה. או דילמא, אדער קען זיין, אמה דעבדא איסורא די מאמע וואס האט געטוהן א איסור, קנסוה רבנן האבן די רבנן גע'קנס'ט, איהי דלא עבדא איסורא זי האט נישט געטוהן קיין איסור, לא קנסוה רבנן האבן די רבנן נישט גע'קנס'ט, תיקו בלייבט שטיין די שאלה, אין אמת'ן האמער דאך א סתירה פון די פריערדיגע גמרא,

אז מען טוט קנס, וועמען טוט מען קנס'ענען? די זון. פארוואס זאל מען קנס'ענען די זון? די זון האבן דאך נישט געטון קיין איסור. אזוי ווי די גמרא זאגט דא אויך, אז איהי דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן, אז די טאכטער האט נישט געטון קיין איסור, זאל איך דארט אויך אזוי זאגן? נאר ס'איז דא א חילוק פון דא ביז דארט. דארטן נאר. ווער האט געטון א איסור? א איסור האט געטון נאר זי, אבער דער מאן דער אנדערער וואס האט איר גענומען האט דאך נישט געטון קיין איסור, זי קומט צו גיין זי זאגט מת בעלה, ממילא אויב אזוי טו איך צונעמען פון איר דעם זכות און איך קנס'ע אירע זין, אבער דא אויך, ווער האט געטאן א איסור ווען איינער נעמט א שניה? אז אויב איז זי טוט א איסור, טוט דאך דער מאן אויך א איסור, אז איך, איז דאך וואס איז טייטש כ'וועל גיין באווארענען, זי האט נישט קיין מזונות, וועט ער דאך ווי מ'זאגט פארדינען פון דעם, איז דאך שוין דא נישטא די סברה, איז תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה, בת ארוסה. אז איינער איז געקומען אויף דער ארוסה און זי האט געבוירן צו אים א בת, און ער איז געשטארבן און ער האט נאך זין, צי זאגן מיר האט זין קען האבן פון א צווייטע פרוי צי אפילו פון דער ארוסה, דאך אלץ נישט קיין חילוק, די שאלה איז יש לה מזונות, צי די בת ארוסה וועט האבן מזונות פון דעם טאטנ'ס נכסים וואס האט גע'ירש'נט די ברידער, או אין לה מזונות, אדער זי האט נישט קיין מזונות. צי זאגן מיר, כיוון דאית לה כתובה אית לה, א ארוסה האט א כתובה? רש"י זאגט, נארמאל איז דאך מן האירוסין נישט דא קיין כתובה, דאס רעדט זיך אז ער האט יא געשריבן, אדער דער תנא דער די זיי האלטן לויט דעם מאן דאמר אז די חכמים האבן מתקן געווען א כתובה, איז דעריבער זאגן מיר אית לה האט די טאכטער אויך מזונות, או דילמא אדער כיוון דלא תקינו רבנן כתובה עד שעת נישואין, די רבנן זאגן אויף ווען זאל מען שרייבן די כתובה? די כתובה זאל מען ערשט שרייבן בשעת נישואין, און דא אויך איז ער דאך געשטארבן ווען? בשעת ער איז געווען נאך א ארוס, ממילא לית לה וועט די טאכטער נישט האבן קיין מזונות, תיקו בלייבט שטיין די שאלה. יעצט האבן מיר די פיפטע שאלה, וואס מען האט פריער געהאט אין גמרא דעם סימן האבן מיר געהאט, איז עס אנוסה. בעי רב פפא האט רב פפא געפרעגט א שאלה, בת אנוסה. דער דין איז אז איינער האט מאנס געווען א נערה, מוז ער דאך איר נעמען פאר א פרוי, אזוי שטייט דאך אין דער תורה ולו תהיה לאשה ולא יוכל לשלחה. איז דא איז דא אט די שאלה, און ער האט געהאט נאך זין און ער איז געשטארבן, יש לה מזונות צי די טאכטער וועט ווערן געשפייזט פון די נכסים פון די ברידער, או אין לה מזונות, אדער זי האט נישט קיין מזונות. ער האט שוין חתונה געהאט מיט איר, און ער האט געהאט מיט איר, ס'איז נישט קיין חילוק צי די טאכטער איז פריער געבוירן געווארן, צי די טאכטער איז געבוירן געווארן נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט דער אנוסה, ס'איז נישט קיין חילוק. די שאלה איז אזוי, ס'דא א מחלוקת אין גמרא אנוסה צי זי האט א כתובה צי זי האט נישט קיין כתובה, איין מאן דאמר זאגט אז די חמישים כסף וואס מען גיט דעם טאטן, וויפיל איז חמישים שקלים? דאס איז צוויי הונדערט זוז, דאס איז די כסף פון איר כתובה.

איז א כאטש ער האט שוין געגעבן כסף קנס צום טאטן, אבער חוץ דעם האט זי א כתובה, ממילא אז זי האט א כתובה איז דאך האט זי דאך אויך תנאי כתובה, ממילא דארף מען איר אויסהאלטן די טאכטער. כי תיבעי לך ווען איז די שאלה אליבא דרבנן לויט די רבנן דאמרי וואס זיי לערנען יצא כסף קנסה בכתובתה, אז די געלט, די חמישים שקלים וואס מ'האט געגעבן דעם טאטן, דאס איז אויף דעם ארט פון דער כתובה, דא פאסט זיך נישט צו זאגן שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ווייל ער טאר דאך איר נישט גט'ן. מאי, פרעג איך דיר, צי זאגן מיר כיוון דלית לה כתובה זי האט נישט קיין כתובה, האט זי נישט קיין תנאי כתובה אויכעט לית לה מזוני האט זי נישט קיין מזונות, או דלמא אדער, כתובה טעמא מאי, פארוואס האט זי נישט קיין כסובע? איז דאך דא אויף דעם א טעם, נישט ווייל זי האט נישט קיין כתובה, נאר איבערדעם פארוואס האט מען מתקן געווען א כתובה, כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ס'זאל נישט זיין לייכט צו גט'ן, והא און דא לא מצי מפיק שטייט דאך לא יוכל לשלחה קען ער נישט גט'ן, דעריבער האט מען נישט מתקן געווען, אבער די אנדערע תנאי כתובה, איך וויל דאך איר נישט מאכן ערגער ווי אנדערע, ווייל מ'האט איר מאנס געווען זאל איר טאכטער האבן ווינציגער זכות? תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. רשי. אין די משנה האמער געלערנט אז די תנאי כתובה וואס מען שרייבט א את תהא יתבא בביתי, דו וועסט זיצן אין מיין הויז, און מיתזנא מנכסי, און דו וועסט ווערן געשפייזט פון מיין פארמעגן, כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי. די גאנצן המשך ווען דו ביסט אלמנה וועסטו זיין אין מיין הויז. תנא רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, בביתי, אין מיין הויז, ולא בבקתי, אבער נישט ווי מען זאגט אין דעם לאך, דאס הייסט אזוי, אויב ער האט א הויז, א געהעריגע הויז, צווינגט מען די יורשים מען זאל געבן די אלמנה א וואוינונג לויט איר כבוד, זיי קענען נישט זאגן צו די אלמנה גיי צו דיין טאטן און מיר וועלן דיר דארט שפייזן קענען זיי עס נישט זאגן, נאר זיי מוזן איר געבן א דירה לפי כבודה, ווי איז אבער אז זיי האבן אליין נישט קיין דירה זיי וואוינען נאר אין צריף צר וקטן, און ביקתא זאגט ער רשי איז פון לשון בי עקתא וואס איז א ענגשאפט, דעמאלט קענען זיי צו איר זאגן, גיי צו דיינע עלטערן און מיר וועלן דיר שפייזן, ווייל ער האט דאך נאר געזאגט דו וועסט זיצן בביתי אויב ער האט א הויז. אבל מזוני אית לה, אבער מען דארף איר שפייזן, דעמאלט ווען ס'איז נישט דא קיין דירה און זי גייט צוריק צו בית אביה, דארף מען איר שפייזן. מר בר רב אשי אמר, מר בר רב אשי זאגט, אפילו מזוני נמי לית לה. אויך מזונות אויב זי גייט אויב זי וואוינט נישט דארטן האט זי נישט קיין מזונות אויך. ולית הלכתא כמר בר רב אשי. נאר די הלכה איז אז אפילו זי וואוינט בבית אביה ווייל דא איז נישטא קיין פלאץ באקומט זי אלץ מזונות. אמר רב נחמן אמר שמואל, האט רב נחמן געזאגט פון שמואל'ן, תבעוה להנשא, איינער האט איר פארגעלייגט דער אלמנה וויל מיט איר חתונה האבן, ונתפייסה, און זי איז באשטאנען, אין לה מזונות, האט זי נישט קיין מזונות, דעמאלט רופט זיך שוין נישט אן מיגר אלמנותיך, ווייל זי טראכט דאך שוין חתונה צו האבן. פרעגט די גמרא, הא אבער לא נתפייסה, אויב זי האט נישט געווען איינשטימיג מיט דעם צו חתונה האבן, נאר זי וויל חתונה האבן, נאר צו דעם וויל זי נישט, ווי ווייזט אויס יש לה, האט זי יא מזונות, יש לה מזונות, האט זי יא מזונות, פארוואס אויב זי וויל שוין חתונה האבן, נאר וואס דען, דער מאן געפעלט איר נישט דער וואס ער לייגט איר פאר, די זאך די זעלבע זאך דארף זי דאך אויך פארלירן די מזונות, אמר רב ענן האט רב ענן געזאגט לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל, מיר איז געווארן די זאך ערקלערט פון שמואל, אמרה אז זי זאגט מחמת פלוני בעלי דעריבער האב איך נישט חתונה צוליבן כבוד פון מיין מאן. פון דעם ערשטן מאן וואס איז געשטארבן יש לה מזונות, קומט איר צו געבן עסן, מחמת בני אדם שאינם מהוגנים לה, זי זאגט דעריבער האט זי נישט חתונה און זי האט נישט קיין פאסיגן מיט דעם צו וועמען, אבער נישט צוליב'ן כבוד פון דעם מאן, אין לה מזונות, האט זי נישט קיין שפייז. נאר ווען צפריה פאסט עס נישט. כבוד הבעל איז וואס זי האלט זיך אויס אין זיין הויז, אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט, זינתה, אז די אלמנה האט מזנה געווען, אין לה מזונות פארלירט זי די מזונות זי איז נישט חס אויף דעם כבוד פון דעם מאן אירע וואס איז געשטארבן, אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, כיחלה ופירכסה, אז זי טוט זיך פוצן מיט קאסמעטיק, זע איך דאך אז זי וויל חתונה האבן, אז דער כבוד איז נישט

אז כיחלה ופירכסה, אז מיט קאסמעטיק טוט זי זיך פוצן, דעמאלט פארלירט זי די מזונות, אבל זינתה, זי האט מזנה געווען אית לה, מאי טעמא, יצר אנסה. זי האט געהאט א דורכפאל אבער נישט זיך חסר דעם כבוד פון מאן. ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, די הלכה איז נישט ווי די אלע הלכות, אלא כי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל, נאר די הלכה איז אזוי ווי רב יהודה האט געזאגט פון שמואל'ן התובעת כתובתה בבית דין אז זי מאנט די כתובה ביי דעם בית דין אין לה מזונות דעמאלט האט זי נישט קיין מזונות פרעגט די גמרא ולא אויב זי גייט מאנען די כתובה ביי דעם בית דין

אך האט זי געזאגט אפותיקי, דאס פה תהא קאי פון דעם זאלסטו דיר קענען דאס איינמאנען, דעמאלט איז אין לה מזונות, קומט איר מער די אלמנה נישט צו שפייזן, ווייזט אויס הני אין, דיע זאכן זענען דאך שוין גיבוי כתובה, זי האט שוין ווי מען זאגט א שטיקל איינגעמאנט די כתובה, נאר דעמאלט פארלירט זי מזונות, אבל תובעת, אבער בלויז דאס וואס זי מאנט. לא, האט זי נישט פארלוירן די מזונות? וואס האסטו פריער געזאגט אז התובעת כתובתה בבית דין אין לה מזונות? זאגט די גמרא, ס'דאך נישט קיין קשיא, איך האב דיך דאך פריער געזאגט התובעת כתובתה בבית דין, אז זי איז געקומען צום בית דין און זי מאנט, דעמאלט פארלירט זי.

פארלירט זי נישט די מזונות. אין די משנה האבן מיר געלערנט וכך היו אנשי ירושלים, אין ירושלים האט מען זיך געפירט אזוי ווי מען פירט זיך אין גליל, אז די גאנצע צייט וואס זי איז אן אלמנה ביז זי האט חתונה קומט איר מזונות. אבער אזוי האבן זיך געפירט די אנשי גליל און אזוי ווי די אנשי ירושלים. ווי איז אבער די אנשי יהודה האבן זיך געפירט עד שירצה היורשים ליתן לך כתובתך. און איך האב געזען מען ברענגט אראפ א ירושלמי אז די די אנשי יהודה האבן חס געווען אויף זייער געלט נישט אויף זייער כבוד. און פארקערט די אנשי גליל האבן חס געווען אויף זייער כבוד, נישט אויף זייער געלט. איתמר האבן מיר געלערנט, רב אמר הלכה כאנשי יהודה, רב זאגט די הלכה איז ווי די אנשי יהודה, אז אויב די יורשים ווילן איר געבן די כתובה, קען מען זיי נאך געבן, אפילו זי וויל נישט גיט מען איר די כתובה, מען דארף איר נישט געבן קיין מזונות, ושמואל אמר הלכה כאנשי גליל, און שמואל זאגט די הלכה איז ווי די אנשי גליל, אז די יתומים קענען איר נישט געבן די כתובה, זיי מוזן איר שפייזן, יא אז זי היימערט, זי מאנט, גיט מען איר, אבער סתם אזוי נאך געבן קען מען נישט, בבל וכל פרוודהא, בבל איז דאך די ווייזט אויס בבל איז די די קאנטרי הייסט בבל איז רשי זעהט אויס אויף א ארט אין סוכה אז ס'דא א שטאט איז אויך דא בבל אזוי ווי ס'קען זיין די פראווינציע קוויבעק און ס'דא א שטאט קוויבעק איז בבל וכל פרוודהא און די אלע שטעטלעך וואס איז נאנט נהוג כרב האבן זיך געפירט ווי רב אז הלכה כאנשי יהודה אז זיי האבן רעכט די יורשים צו געבן די כתובה, נהרדעא וכל פרוודהא, נהוג כשמואל, זיי האבן זיך געפירט אזוי ווי שמואל, דערציילט די גמרא א מעשה, ההיא בת מחוזא איינע פון מחוזא, דהות נסיבא לנהרדעא, זי האט חתונה געהאט צו איינע פון מחוזא האט געהאט חתונה צו נהרדעא, ואתו לקמיה דרב נחמן, שמעה לקלה האט ער געהערט איר קול, דבת מחוזא היא, זי איז פון מחוזא, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי בבל וכל פרוודהא וואס אין דעם כלל איז דאך אויכעט מחוזא נהוג כרב פירט זיך ווי רב אז מען קען איר געבן די כתובה אמרו ליה האט מען געזאגט צו אים והא לנהרדעא נסיבא זי האט דאך חתונה געהאט צו נהרדעא אמר להו האט ער געזאגט צו זיי אי הכי אויב אזוי נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל פירן זיך ווי שמואל וואס שמואל זאגט הלכה כאנשי גליל מען קען איר נישט צווינגען צו נעמען די כתובה יא אמר להו אי הכי נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל, ועד היכא נהרדעא, ביז וואו הייסט עס נהרדעא? עד היכא דסגי קבא דנהרדעא, ביז דעם פלאץ וואס מען טוט מעסטן מיט דעם מאס מיט דעם קב פון נהרדעא, הייסט דאס אלע דא וואו עס גייט די מעדזשער די מאסן פון נהרדעא, ביז דארט הייסט עס נהרדעא. רשי.

איתמר, מיר האבן געלערנט, ווען די אלמנה קומט איינמאנען די כתובה, רב אמר זאגט רב שמין מה שעליה, ווען די בית דין גייט באצאלן די זעהן מען זאל באצאלן פאר די כתובה, טוט מען אפשאצן די בגדים וואס זי גייט אנגעטון, וואס דאס ווערט אראפגערעכנט פון דעם כתובה. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אין שמין מה שעליה, דאס וואס זי גייט אנגעטון שאצט מען נישט אפ. אמר רב חייא בר אבין, האט רב חייא בר אבין געזאגט, וחילופא, זיי האלטן פארקערט רב און שמואל בלקיט, אז איינער האט ביי זיך א ארבעטער וואס ער וואוינט ביי אים, און דער בעל הבית מאכט אים מלבוש, מלבושים, ער מאכט אים, און ווען דער שכיר האט געסטאפט ארבעטן, און ער גייט אוועק פון אים, איז אזוי, איז לויט קריגן זיך אין דעם אפ, צי מען שאצט דאס אפ צו נישט, לויט שמואל'ן טוט מען עס אפשאצן, און לויט רב'ן טוט מען נישט אפשאצן, רב האט דאך געזאגט ביי א אלמנה שאצט מען אפ, איז וחילופה ביי א לקיט האלט ער מען שאצט נישט אפ, און שמואל האט דאך געזאגט ביי א אלמנה שאצט מען נישט אפ, האלט ער דא שאצט מען יא אפ. רב כהנא מתני, רב כהנא האט אבער געלערנט וכן בלקיט, אז די זעלבע מחלוקת איז ביי לקיט, אז לקיט און אלמנה איז לויט רב'ן שמין, און ביי ביידע לויט שמואל'ן טוט מען ניט אפשאצן. ומנח בה סימנא, און ער האט געמאכט א סימן לויט רב'ן, וואס זאגט רב אז מען שאצט אפ ביי ביידע, אז יתמא

אף על גב דתנן במתניתין כוותיה דשמואל, כאטש אין דער משנה האבן מיר געלערנט אזוי ווי שמואל וואס שמואל זאגט אין שמין, אבער הלכתא כוותיה דרב, די הלכה איז ווי רב, איז באלד וועט די גמרא פרעגן, אויב איז דער אז אין דער משנה שטייט ווי שמואל, פארוואס זאל איך פסק'נען נישט ווי שמואל? דתנן מיר האבן געלערנט אחד המקדיש נכסיו, איינער האט מקדיש געווען זיין גאנץ פארמעגן, אלעס וואס ער האט זאל זיין הייליג. ואחד המעריך את עצמו, אדער איינער האט געזאגט ערכי עלי, לאמיר זאגן ער איז געווען עלטער פון צוואנציג יאר, דארף ער דאך באצאלן פופציג שקלים, און דער מענטש איז א ארעמער מענטש, טוט מען אפשאצן ביי אים זיין פארמעגן מ'איז מסדר וואס מ'קומט ביי אים צו פאר דאס צו באצאלן די פופציג שקלים איז די ביידע זאכן אין לו באלאנג האט ער נישט קיין כח באלאנגט נישט צו אים לא בכסות אשתו נישט די מלבושים פון זיין פרוי ולא בכסות בניו און נישט די מלבושים פון די זין ולא בצבע נישט אין די פארב שצבע וואס האט געפארבט לשמן פאר זיי, ולא בסנדלים חדשים, אפילו נייע שיך שלקח לשמן, זעה איך דאך פון דעם אויף אז דאס וואס באלאנגט צו דער פרוי, דאס באלאנגט נישט צו דער מאן, אויב אזוי אז עס באלאנגט נישט צו דער מאן, האבן דאך די קינדער דאס נישט געירשנט, דעריבער ווייזט דאך אויס פון דער משנה אז מען שאצט דאס נישט אפ פאר די כתובה. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט רב נחמנ'ן, וכי מאחר דתנן מתניתין כוותיה דשמואל, דא אין דער משנה ווייזט דאך אויס אזוי ווי שמואל אז די מלבושים פון די פרוי באלאנגען נישט צום מאן, אמאי הלכתא כוותיה דרב, פארוואס איז די הלכה אזוי ווי רב, אמר ליה האט ער אים געזאגט לכאורה אויבן אויפיג כשמואל רהיטא, לכאורה ווייזט אויס ווען איך לערן אזוי שנעל, רהיטא ווייזט אויס רהוט לויפן, מען לערנט אזוי שנעל זעט מען טאקע אזוי ווי שמואל אז דאס באלאנגט צו די מלבושים, צו וועמען צו די פרוי, אבער כי מעיינת בה וועסט גוט אריינטראכטן וועסטו זען, הלכתא כוותיה דרב, מאי טעמא? כי אקני לה, ווען, אויף וועלכע זמן, האט דער מאן מקנה געווען די מלבושים פאר דער פרוי, למיקם קמיה, כי מקנה לה, ווען האט ער מקנה געווען, אדעתא למיקם קמיה, ווען זי איז דא ביי אים, אבער אדעתא למשקל ולמיפק דא האנדלט זיך באלמנה וואס זי נעמט די כתובה און זי גייט אוועק ווען מען זאגט פון דער משפחה איז אויף דעמאלט לא אקני לה האט ער נישט מקנה געווען דערציילט די גמרא א מעשה כלתא דבי בר אלישיב די שנור פון בר אלישיב הוה קא תבעה כתובתה מיתמי

אלמנה שמין מה שעליה, איז לכאורה וואס האבן די יתומים געוואלט זי זאל אנטוהן? א אויב איך זאג אז מען שאצט אפ מה שעליה, איז דאך דאס וואס איז נישט שעליה, דאס וואס ליגט אין שטוב, טוט מען דאך אוודאי אפשאצן, נאר וואס וועט זי טאן אז זי וועט עס גיין באהאלטן? אה גוט זי דארף שווערן, וואס דארף מען מען זאל גיין שווערן אז זי האט גארנישט נישט באהאלטן? אזוי יא, אז זי האט שוין אנגעטוהן זעט מען דאך אז זי האט מלבושים וועט מען עס שוין אפשאצן. י י י. אבער נישט אן דעם מאל וואלט מען נישט געווען אפגעשאצט, סיי ווי דארף מען אפשאצן. ההוא דאמר להו, איינער וועלכע א שכיב מרע, שכיב מרע הייסט ער אזוי איז דאך דער דין ווען איינער גיט דעם צווייטן א מתנה מיט דעם וואס ער זאגט מען זאל יענעם געבן איז יענער נאך נישט קונה די זאך, עס דארף מען דארף מאכן א קנין, ווי איז אבער אז איינער איז קראנק האבן די חכמים מורא

נדוניא לברת, מען זאל געבן פאר דער טאכטער זאל מען געבן תכשיטים, דעם נדן, און ס'איז דארט געווען א באשטימטע זאך וויפיל די תכשיטים באטרעפן, זל נדוניא און די מלבושים זענען געווארן ביליגער, איז דארט געווען די שאלה, ער האט דאך געטראכט מען זאל געבן, אינוועסטירן געלט דארט פֿיר הונדערט דאלאר צו פֿינף הונדערט דאלאר, און יעצט קען מען דאך דאס קריגן נאר פאר צוויי הונדערט, צי זאל מען נאר קויפן פאר צוויי הונדערט און די איבריגע געלט איר געבן, אדער ס'איז גענוג. אמר רב אידי בר אבין, האט רב אידי בר אבין געזאגט, פורנא, דער רווח איז ליתמי, איך זאג נישט אז מען זאל געבן וויפיל די באטרעף איז געווען כיום הצוואה, מען דארף איר נאר געבן דאס וואס מען דארף אויף די נדוניא אויף די מלבושים. דערציילט די גמרא נאך א זאך, ההוא דאמר להוא, איינער האט געזאגט צו זיי, ארבע מאה זוזי מן חמרא, פיר הונדערט זוז פון דעם וויין, לברת, זאָל זײַן צו דער טאָכטער, דאָס הײסט, אַז דער װײַן זאָל זײַן משעובד, און נישט ר'האָט געהײסן געבן װײַן װאָס איז יעצט װערט פֿיר הונדערט זוז, נאָר דאָס זאָל זײַן משעובד. נאַכער, אייקר חמרא, דער װײַן איז געװאָרן טײַער. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, רווחא ליתמי, דער רווח איז פאר די יתומים. די פארקערטע איז אויך די זעלבע זאך, ער האט נאר געזאגט אז מן חמרא רופט זיך אן אז דאס זאל זיין משעובד, אבער אבער נו מען דארף געבן שטענדיג ארבע מאות זוז. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, קריביה דרבי יוחנן, די קרובים פון רבי יוחנן הוה להו איתת אבא, זיי האבן געהאט א אשת האב, ס'איז נישט געווען זייערס א מאמע נאר א אשת האב א שטיף מאמע, דהוה קמפסדה מזוני, זי האט געמאכט שאדן שפייז, רש"י זאגט מרבה לאכול, אסאך געגעסן, אתו לקמיה דרבי יוחנן, זעהט אויס ער האט געהאלטן דער מאן האט געהאלטן ביי שטארבן, און יעצט אויך וועט מען האבן אויף זיך א פעקל די יתומים וועלן איר דארפן אויסהאלטן מיט אזויפיל שפייז. אמר להו, האט רבי יוחנן צו זיי געזאגט, איזילו, גייטס, ואמרו ליה לאבוכון און זאגט צו אייער טאטן, דנייחד לה ארעא, אז ער זאל באשטימען פאר איר א פעלד, למזונה, פאר איר שפייז, און ממילא, און פון דער פעלד זאל זי ווערן געשפייזט. אפשר וועט עס אויף זיך דאס אויך נעמען. איז רש"י ברענגט שוין דא אראפ, אפילו ביי כתובה האט מען דאך געלערנט הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה, און רבי יוסי זאגט קיבלה עליה אף על פי שלא כתב לה, וועט זי מיט דעם אויכעט פארלירן דעם זכות. און די רש"י ברענגט אראפ א צווייטן פשט, אז מען זאל אוועק געבן, דער טאטע זאל צוטיילן די נכסים, די אנדערע נכסים זאל ער געבן א מתנה צו די זין, און אז ער גיבט עס אוועק בחיים א מתנה, ליגט דאך נישט אויף זיי קיין חיוב אז זיי זאלן איר אויסהאלטן. אתו לקמיה דריש לקיש, נאכדעם ווי געשטארבן איז מען געקומען פאר ריש לקיש'ן מען האט געהאט באשטימט א פעלד, אמר להו האט ריש לקיש געזאגט ער האט נאך געגעבן א פעלד אויף די מזונות, כל שכן שריבה לה מזונות, ער זאגט אזוי אז די פעלד איז אויף מזונות, אויב דו'סט נישט האבן גענוג מזונות נאר מצומצם, עסטו קענען נעמען פון דעם פעלד אויכעט. אמרו ליה, האבן די יתומים געזאגט, והא רבי יוחנן לא אמר הכי, רבי יוחנן האט דאך נישט אזוי געזאגט, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי זילו הבו לה גייטס גיט איר מזונות, ואי לא אויב נישט, מפיקנא לכו ר' יוחנן מאונייכו וועל איך ארויסנעמען ר' יוחנן פון אייערע אויערן. אתו לקמיה דר' יוחנן, זיי זענען געקומען צו ר' יוחנן אמר להו האט ר' יוחנן זיי געזאגט, מה אעשה, וואס קען איך טון, שכנגדי, דער וואס איז אנטקעגן מיר, דאס הייסט ער איז אזוי חשוב ווי מען זאגט ווי איך ער האט די רעכט צו קריגן אויף מיר, חלוק עלי ער קריגט אויף מיר, ממילא קען איך זיך נישט שטעלן. אמר רב אבהו האט רב אבהו געזאגט לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן, רבי יוחנן האט מיר אזוי ערקלערט, אמר למזונות אז די פעלד גיט ער למזונות, צו מזונות, ריבה לה מזונות מיינט ער צו זאגן אז אויב ס'וועט זיין ווינציג מזונות פון די קינדער זאל זי דאס זאל זיין אויף די איבריגע, ווי איז אבער אמר האט געזאגט במזונות, די חוב מזונות וואס איך האב אויף דיר, איז דעמאלט הייסט דאס אז דאס זאל זיין דער פירעון קצץ לה מזונות האט ער באשטימט נאר דאס זאל זיין מזונות, הדרן עלך נערה, הדרן עלך נערה, רשי. זאגט די משנה, אף על פי שאמרו, כאטש די חכמים האבן געזאגט, בתולה גובה מאתים, אז אויב ער האט חתונה מיט איר ווען זי איז א מיידל, איז ווען ער גט איר אדער ווען ער שטארבט טוט זי איינמאנען די כתובה צוויי הונדערט זוז, ואלמנה, אויב בשעת חתונה איז זי געווען אן אלמנה,

יוסיף קאן ער מוסיף זיין, די גמרא וועט ווייטער פרעגן אויף דעם, א פשיטא ער קאן מוסיף זיין, ער וויל געבן א מתנה קאן ער דאך זיכער געבן, זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי א פשיטא, איך וואלט געוואלט מיינען אז די חכמים ווילן אז מען זאל נישט געבן מער כדי מען זאל ניט פארשעמען דעם וואס מאכט נישט קיין הוספה. יעצט דא, א חוץ די מנה און די מאתים, זאגן מיר דאך קען ער מוסיף זיין, און מ'זאגט יעצט די משנה, נתארמלה, זי איז געווארן אן אלמנה, דער מאן איז געשטארבן, או נתגרשה, אדער זי איז געווארן גע'גט, בין מן האירוסין, צי זי איז געווארן אן אלמנה נאך די קידושין פאר די חופה, ובין מן הנשואין, איז שטענדיג דער דין גובה אז זי טוט איינמאנען את הכל, אלעס, נישט בלויז זי טוט איינמאנען די מנה מאתים, נאר אויך די תוספת וואס דער מאן האט איר מוסיף געווען, קען זי אויכעט איינמאנען ר' אלעזר בן עזריה אומר ר' אלעזר בן עזריה קריגט און ער זאגט מן הנשואין אויב זי געווארן גע'גט אדער געווארן אן אלמנה מן הנשואין דעמאלט בין איך טאקע מודה צו דיר גובה את הכל אז זי טוט אלעס איינמאנען אבער ווי מן האירוסין דעמאלט קריג איך אויף דיר אויב זי געווארן אן אלמנה אדער גע'גט מן האירוסין, אי דעמאלט נעמט טוט זי נישט אלעס איינמאנען, נאר בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, שלא כתב לה, ווייל דער מאן האט איר נישט געשריבן די תוספת אלא נאר על מנת לכונסה. נאר ווען ווען דאס זאל חל זיין ווען ס'וועט זיין חופה, און אויב אז ער איז געשטארבן צי ער האט איר גע'גט מן האירוסין זאגן מיר האט נאך איר נישט מקנה געווען די תוספת. נאך א דין שטייט אין די משנה רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט אם רצה. כותב לבתולה שטר של מאתים, אז מען וויל שרייבט מען טאקע פאר דער בתולה א שטר פון צוויי הונדערט, והיא כותבת, און זי שרייבט, התקבלתי ממך מנה, אפילו זי באקומט נישט, נאר ווי מען זאגט, זי איז מוחל הונדערט. ולאלמנה מנה, מען דארף טאקע שרייבן פאר דער אלמנה הונדערט זוז, והיא כותבת און זי קען שרייבן, התקבלתי ממך חמישים זוז, כ'האב פון דיר באקומען חמישים זוז, אפילו זי האט נישט באקומען איז זי מוחל. די אנדערע זענען מדייק אז א העלפט כאטש פון דעם מוז זיין, אבער מוחל זיין מער אפילו א העלפט קען מען נישט, אז זי וויל קען זי מוחל זיין, אבער פון די פריערדיגע גמרא האבן מיר דאך געזען אז דארט ווייזט אויס נישט אזוי. רב מאיר אומר, רב מאיר זאגט.

ביי א בתולה צוויי הונדערט און ביי אלמנה הונדערט, אזוי ווי די תקנה פון די חכמים איז געווען, זי קען נישט מוחל זיין, בעסער געזאגט אז דער מאן אפילו וועט ער באצאלן א האלבע כתובה טויג אויך נישט, ס'מוז שטענדיג זיין די כתובה אויף צוויי הונדערט אדער אויף הונדערט, נאר קען דאך אמאל, זי קען נישט מוחל זיין. יע, דאס קען נישט זיין, אויב זי איז אים מוחל קומט זיך דאך שוין איר נישט קיין צוויי הונדערט. דאס קען מען נישט. רש"י אף על פי אם רצה בגמרא פריך פשיטא, א זיכערע זאך ער קען געבן מער ווי צוויי הונדערט, א מענטש וויל געבן א מתנה קען ער נישט געבן קיין מתנה שלא כתב לה תוספת דמדעתו האט ער נישט געשריבן, דאס וואס ער גיט צו איז ער טראכט ער נישט אלא נאר על מנת לכונסה, ווען איז זי אין דעם זוכה? דעמאלט ווען ער טוט איר נעמען. רב יהודה זאגט ער שרייבט צוויי הונדערט והיא כותבת און זי שרייבט התקבלתי ממך מנה אף על פי שלא נתקבלה אפילו זי האט נישט באקומען מוחלת איז זי מוחל וכותבת און זי שרייבט בלשון שובר מיט א לשון פון רעסיט אז זי האט באקומען. גמרא. פארקויפן קען זי לויט ר' מאיר אויך. די גאנצע זאך. פארוואס זאגט רב מאיר די כתובה דארף זיין מאתים כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה אז ס'זאל אים נישט זיין לייכט איר צו גט'ן ווייל ער וועט וויסן אז וועט ער גט'ן מוז ער צאלן מאתים אז זי האט פארקויפט די כתובה צו אנדערע מענטשן איז דער מאן וועט איר גט'ן וועט ער דאך מוזן צאלן צו דעם לוקח מאתים וועט ער טאקע איר נישט גט'ן גמרא. פרעגט די גמרא, פשיטא, די משנה זאגט מיר אז דער סטאנדארט פון דער כתובה איז א בתולה מאתים, און ביי אלמנה איז הונדערט, און אויב דער מאן וויל קען ער מוסיף זיין, א זיכערע זאך ער קען מוסיף זיין, איינער וויל געבן א מתנה קען ער זיך געבן א מתנה וויפיל ער וויל, זאגט די גמרא עס איז נישט קיין אזא זיכערע זאך, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען קיצותא עבדו רבנן, די רבנן האבן געמאכט א באשטימינג נאר דאס איז עס, נישט מער א, שלא לבייש את מי שאין לו, מען זאל ניט פארשעמען דעם וואס ער האט נישט, קא משמע לן גייט מיר די משנה דערציילן אז אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף. אין דער משנה האט מען געלערנט אם רצה להוסיף וכו', זאגט די גמרא רצה לכתוב לה, אז ער וויל ס'לשון אין דער משנה שטייט נישט רצה לכתוב לה אז ער וויל שרייבן לא קתני דאס שטייט נישט אין דער משנה, אלא אין דער משנה שטייט רצה ער וויל להוסיף מוסיף זיין, ווען ס'זאל שטיין אין דער משנה רצה לכתוב. וואלט איך געזאגט אז דאס וואס ער איז מוסיף אויף די כתובה דאס איז נישט וואס ער איז מוסיף אויף די כתובה מערער, נאר דאס רופט זיך אן ער גיט נאך א מתנה מדעתו, און דאס האט נישט קיין שם כתובה. יעצט אבער אז אין די משנה שטייט אם רצה להוסיף, להוסיף הייסט אז דאס איז אן הוספה אויף דער כתובה וואס די חכמים האבן מתקן געווען, הייסט דאס אז אויף דעם איז אויך דא א שם כתובה אויף די תוספת, מסייע ליה לרבי איבו אמר רבי ינאי, פון דעם לשון פון דער משנה וואס עס שטייט אם רצה להוסיף אז דאס וואס ער גיט צו האט דעם דין אויך ווי א כתובה, איז א ראיה צו ר' איבו וואס ער זאגט פאר רבי ינאי דאמר ר' איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה דער תנאי כתובה דאס די תוספת דאס רופט זיך אן א תנאי כתובה און די זעלבע זאך איז די אנדערע זאכן וואס זיי ווערן דערמאנט אין כתובה ער וועט געבן מיט די אלמנה מזונות ער וועט געבן מזונות די טעכטער אירע וואס זי וועט געבוירן צו כתובת בנין דכרין, איז די אלע זאכן, ככתובה דמי, האבן דעם זעלבן דין ווי אין כתובה, און ממילא די תוספת האט אויך דעם זעלבן דין ווי א כתובה. נפקא מינה, וואס איז מיר די נפקא מינה

אדער ולמוחלת זי האט פארקויפט די כתובה, זאגן מיר זי האט מוחל געווען די כתובה, איז אויב איך זאג אז די תוספת איז אויך א חלק פון די כתובה, איז דאס וואס זי האט פארקויפט האט זי נישט בלויז פארקויפט דעם עיקר כתובה, נאר זי האט אויך פארקויפט די תוספת, די זעלבע זאך אז זי האט מוחל געווען צו דער מאן די כתובה, זאגן מיר אלעס וואס ווערט אנגערופן כתובה, אלעס האט זי מוחל געווען. א דריטע נפקא מינה איז, למורדת, אז די פרוי איז מורד אויף די מאן. די גמרא זאגט ווייטער וואס איז די מרידה, צו אין מלאכה צו אין תשמיש, שטייט דארטן אין די משנה, פארלירט זי יעדן וואך, טוט מען איר אראפרעכענען פון דער כתובה זיבן דינר, דארט זאגט מען שוין דעם טעם פארוואס פונקט זיבן רעכנט מען אראפ, ווייל א פרוי, ס'איז דא זיבן זאכן וואס א פרוי איז מחויב צו דעם מאן, און אויב עס גייט דורך דארט די צייט, ס'איז שוין דורכגעגאנגען לאמער זאגן וויפיל כאפט דאס, ביי נאנט צו דרײַסיק וואכן, ביי אַכט און צוואַנציק, נײַן און צוואַנציק וואכן, האט זי שוין פארלוירן די מאתים זוז, נאכהער אז דער מאן גט איר, דארף ער איר נישט געבן קיין כתובה. איז אז מיר זאגן די תוספות האט אויכעט דעם דין ווי כתובה, איז איז נאכדעם ווי איך האב אראפגערעכנט די מאתים זוז, טו איך אלץ אראפרעכענען פון די תוספות. א פערדע זאך איז מיר א נפקא מינה איז לפוגמת, דער דין איז אז די פרוי מאנט איין די כתובה, זי האט א שטר כתובה, שטענדיג אז איינער האט א שטר דארף ער דאך נישט שווערן, ער האט א שטר דארף מען באצאלן, ס'איז דא אויסנאמען אז מען גייט איינמאנען פון יתומים, שלא בפניו. אבער אז מען גייט איינמאנען ביי דעם בעל חוב דארף מען נישט שווערן, ווי וועט זיין אז די פרוי זאגט זי האט שוין אביסל באקומען באצאלט פאר די כתובה, און דער מאן זאגט ער האט די גאנצע כתובה באצאלט, דעמאלט איז מען איר מחייב אז זי מוז שווערן, איז די תוספות האט דעם זעלבן דין ווי כתובה, אז אויב זי זאגט זי האט באקומען עפעס פאר דער תוספות, איז דארף זי שוין שווערן, און קאן מען שוין איר מחייב זיין די שווערן צו שווערן אויף אלעס. און נאך א נפקא מינה, די פיפטע נפקא מינה איז לתובעת. מיר האבן דאך געלערנט ווען אז די פרוי מאנט די כתובה בפני בית דין דארף מען שוין איר די יתומים נישט שפייזן, איז דער זעלבע דין איז אז אויב זי מאנט די תוספות כתובה פארלירט זי אויך די מזונות. א זעקסטע נפקא מינה איז אילו ווער עס על דעת אויב זי פירט זיך נישט אויף ווי דת ישראל, די גמרא רעכנט דארט אויס ווייטער זאכן וואס דאס הייסט, איז דער דין, תצא שלא בכתובה, ער גט איר און ער דארף איר נישט געבן קיין כתובה, זאגן מיר אז נישט בלויז וואס זי פארלירט די מנה און די מאתים, נאר זי פארלירט די תוספות אויכעט. א זיבעטע נפקא מינה איז לשבח. ס'דא א דין, ביי בכור טרעפט מען דאס, די בכור נעמט דאך צוויי חלקים פון די נכסים, נעמט ער נאר צוויי חלקים, די ווערט פון די נכסים וואס איז ווערט געווען בשעת דער פאטער איז געשטארבן, ווי איז אבער אז די יתומים איז ס'איז געווארן פארבעסערט די פעלדער, דאס רופט זיך אן ראוי שטייט בכל אשר ימצא לו, אלעס וואס איז דא בשעת מיתה נעמט דער בכור צוויי חלקים, אבער דער שבח וואס עס ווערט שפעטער נעמט ער נישט קיין צוויי חלקים, איז דא אויכעט דא א דין ביי כתובה, לו יצוייר, די כתובה איז געווען צוויי הונדערט, און די פעלד איז ווערט געווען נאר הונדערט פֿופֿציק, מער איז נישט געווען קיין פעלדער, די יתומים האבן פארבעסערט די פעלד, און די פעלד איז שוין ווערט צוויי הונדערט, זאגן מיר אז זי נעמט פון דעם פעלד נאר הונדערט פֿופֿציק, דער דין איז געווארן געזאגט ביי כתובה, זאגן מיר אז תוספת האט אויכעט דעם זעלבן דין. אז דעם תוספת נעמט מען נישט פון דעם שבח, לו יצוייר תוספת זאל נישט האבן קיין דין ווי כתובה, נאר ס'האט דעם דין ווי א חוב, איז דא א דין אז א בעל חוב טוט יא איינמאנען אפילו פון דעם שבח, שהשביחו יתומים. אבער אויב מיר זאגן אז די תוספת האט דעם דין ווי כתובה, אזוי איז תוספות מסביר, דאס כאפט א חילוק צו ס'איז א חוב צו ס'איז כתובה, נעמט מען נישט אן פון דעם שבח. נאך א דין איז דא לשבועה, לגבי דעם דין שבועה, ס'איז דא א דין ביי א כתובה אז אויב נפרעת שלא בפניו, דער מאן איז נישט דא, האט איר געגט און ער איז נישט דא, אדער ס'איז דא איין עדות וואס ער זאגט עדות און מ'האט באצאלט שוין די כתובה, אדער ווען זי גייט איינמאנען די כתובה צו נעמען פון די לקוחות, אדער זי גייט איינמאנען פון נכסי יתומים, איז שטענדיג דא א דין דארף זי שווערן, זאגן מיר אז תוספת דארף מען אויכעט שווערן. די רש"י פרעגט דא, אויב איך זאג שוין דא לשבועה, וואס איז מיר פריער געשטאנען פוגמת, פוגמת מיינט מען דאך אויכעט לגבי דעם דין שבועה, זאגט די רש"י ער גייט מיר דערציילן פוגמת אז נישט וועגן דין שבועה, ס'איז א באזונדער דין, דארט דערציילט ער מיר אז מען האט פוגם געווען אין דעם תוספת, איז גלייך מען האט פוגם געווען אין דער כתובה אליין. נאך א דין לשביעית, דער דין איז ווען איינער האט געבארגט פון צווייטן געלט און ס'איז געקומען דער זמן פירעון פאר שמיטה, שמיטה ווערט פארפאלן דער חוב ער קען אים נישט מאנען, ווי איז אבער ביי א כתובה, אפילו ער איז געווארן מחויב צו באצאלן איר די כתובה פאר שמיטה, איז ביי שמיטה איז נישט פארפאלן די כתובה, ווייל כתובה איז מעשה בית דין און מעשה בית דין איז שביעית ניט משמט. אויב אז ער האט איר געגט נאך שביעית, איז דאך א פשיטא אז ס'איז ניט משמט. פארוואס? ווייל ס'איז דאך נאך נישט געקומען דער זמן צו מאנען, אזוי ווי איינער לייט דעם צווייטן געלט אויף צען יאר, און אין די צען יאר איז דאך זיכער געוועזן שמיטה. זאגן מיר עס ווערט נישט פארפאלן. פארוואס? איך לייען נישט ביי דעם לא יגוש. ווייל שמיטה איז נישט געווען די צייט פון מאנען, ס'דא צוויי לשונות וועגן דעם, די גמרא דארטן אין מלקות, און אזוי איז די הלכה, נאר ביי שמיטה איז דא א דין, ביי מעשה בית דין איז דא א דין, אפילו ס'איז געקומען שוין די צייט פון מאנען פאר שמיטה ווערט נישט פארפאלן, האט די תוספות דעם זעלבן דין ווי די כתובה אליין, אז שמיטה איז ניט משמט.